שלום וברכה צום המשיב מיר. די מדינת ישראל רעגירונג האט געמאלדן אז זי וועט אויטאריזירן אדער לעגאליזירן נײַן ישובים אין די שטחים אין די שטחים פון יהודה ושומרון אדער ווי יוראפ און די יו-ען האבן עס ליב אנצורופן די וועסט בענק די מערב ברעג ס'איז מ'רעדט פון נײַן ישובים וואס זענען יעצט נישט לעגאל, און די מדינת ישראל רעגירונג וועט זיי לעגאליזירן, זיי עקזיסטירן אבער זיי זענען נישט קיינמאל אויפגעבויט געווארן אויף א לעגאלן אופן. דאס איז געווען איין נקודה, די צווייטע נקודה איז געווען אז די רעגירונג וועט אויפבויען, וועט געבן עפראוועלס, בוי פערמיטס, פאר ארום נאך צען טויזנט הייזער אדער דירות ווייטער אין די שטחים. איז די די מעלדונגען האבן ארויסגערופן קריטיק פון פארשידענע ריכטונגען איבער דער וועלט, און לאמיר זיך נאר אפשטעלן אויף וואס וואס געשען דא, פון וואס רעדט מען דא, וואס האט מען אויטאריזירט, און וואס איז די חילוק צווישן אויטאריזירן די נײַן אומלעגאלע ישובים און די און געבן בויפערמיט פאר צען טויזנט דירות, ביידע זענען דורך די א גרויס חלק פון די מערב וועלט קריטיקירט געווארן, און ביידע ווערן קריטיקירט אלס זיי זענען אומלעגאל, אבער אין די מעלדונג פון ס'הייסט אין אנדערע ווערטער פון די פערספעקטיוו פון מדינת ישראל רעדט מען פון צוויי אנדערע קאטעגאריעס, איינס באצייכנט די רעגירונג אלס אומלעגאל וואס ווערן לעגאל, און איינס לכאורה קוקן זיי אן ווי לעגאל וראיה זיי גייען געבן בוי פערמיטס. זיי גייען געבן פערמיטס אז מען זאל דארטן מעגן בויען איז פשט אז זיי עכ"פ האלטן אז ס'איז לעגאל. סאו לאמיר זעהן פון וואס מען רעדט דא. סאו א גוטע פלאץ אנצוהייבן איז מיט איבער הונדערט יאר צוריק, יענץ איז מסתמא די ריכטיגע נקודה וואו מען קען אנפאנגען די סכסוך און די צדדים וואו ס'שטייט יעצט. סאו וואס איז געווען אין די חלק פון די וועלט אין די מיטל מזרח מיט איבער הונדערט יאר צוריק, איז אויף די וועלט איז געווען א ריזיגע אימפעריע, עס האט געהייסן די אטאמאנישע אימפעריע, די טערקישע מלוכה קען מען עס באצייכענען, טערקיי איז געווען א ריזיגע אימפעריע וואס האט קאנטראלירט א היפשע חלק פון דער וועלט אריינגערעכנט א היפשע חלק פון מיטל מזרח איז אויף דער וועלט האט דעמאלטס אין די תר"ע יארן האט אויסגעבראכן ס'איז געווען נײַנצן הונדערט פֿערצן ווען ס'איז געווען בערך האט אויסגעבראכן די ערשטע וועלט מלחמה. און טערקיי איז געווען פון די הויפט שפילערס אין יענע מלחמה, און טערקיי האט פארלוירן די מלחמה, טערקיי איז ארויס א באזיגטע, זי איז ארויס א באזיגטע, איז איינע פון די זאכן, איינע פון די תוצאות וואס זענען פון דעם ארויסגעקומען איז געווען אז איר אימפעריע, די שטח וואס זי האט געהאט אין איר קאנטראל איז אוועקגענומען געווארן פון טערקיי. און אויף יענעם פלאץ, מען רעדט פון א ריזן פלאץ, זענען אויפגעשטעלט געווארן נייע זעלבסטשטענדיגע לענדער. ס'זענען געווען לענדער וואס האבן דארטן עקזיסטירט דורות צוריק, אבער רוב פון די לענדער זענען געווען ממש נייע באשאפענישן. מ'האט גענומען לויט די חשבונות וואס די פירנדע גרויסמאכטן פון די וועלט, ענגלאנד, פראנקרייך און אנדערע האבן געהאט, לויט דעם האבן זיי צוטיילט, געשניטן מוציא'ס, און אוועקגעשטעלט דא איז דא א נייע לאנד, די גרענעץ איז פון דא ביז דא, ב- פון מזרח צו מערב, און פון דא ביז דארט, פון דרום צו צפון, און ס'איז דא א נייע לאנד. אזוי זענען דעמאלטס אויפגעקומען אינעם מיטל מזרח און ארום נאך נאך פלעצער אין די וועלט, נאר אונז זעמער יעצט דא ביי מיטל מזרח, זענען אויפגעקומען אסאך לענדער, מ'קען זאגן אז אפשר רוב פון די לענדער וואס אונז האמיר היינט אינעם מיטל מזרח, אריינגערעכנט איראק, קואוועיט, די עמיראטן, קאטאר און נאך אנדערע זענען דעמאלטס געגרינדעט געווארן. נאכדעם אינעם מיטל מזרח איז געווען א שטח וואס האט געהייסן פעלעסטיין, פאלעסטינע. פאלעסטינע האט כולל געווען דארטן וואו מדינת ישראל איז היינט, און ירדן, און נאכדעם די שטחים וואס זענען יעצט שנוי במחלוקת. אין פאלעסטינע איז קיינמאל נישט געווען קיין זעלבסטשטענדיגע לאנד, ס'איז קיינמאל נישט געווען דארטן א אייגענע לאנד א סאווערן קאנטרי זייט כלל ישראל איז פון דארטן פארטריבן געווארן מיט צוויי טויזנט יאר צוריק חורבן בית המקדש אונז זעמיר געגאנגען אין גלות און זייט דעמאלטס איז דארט נישט געווען קיין לאנד ס'איז געווען מענטשן וואס האבן דארטן געוואוינט און די שטח פאלעסטינע האט באלאנגט צו פארשידענע גרויסמאכטן ס'איז געגאנגען פון אים צו יענעם און צום דריטן מ'האט זיך געשלאגן דערויף אבער קיין זעלבסטשטענדיג לאנד איז דארט נישט געווען. די נאמען פאלעסטינע האט נישט גערעדט פון א לאנד, נאר מער פון א געאגראפישע שטח. און די נאמען איז שיריים איבער א א א לעפט-אווער, א זאך וואס איז געבליבן פאר די וועלט פון די רוימישע צייטן נאך. און די רוים האט געגעבן דעם נאמען, געטוישט די נאמען פון ארץ ישראל צו פאלעסטינע, דאס איז געווען ארום די צייטן פון די. בר כוכבא רעוואלט, בר כוכבא האט געמאכט א גרויסע אויף מיט א בערך א זעכציג זיבעציג יאר נאכן חורבן בית שני האט בר כוכבא געמאכט אן אויפשטאנד פרובירט אראפצואווארפן די רוימישע יאך, אונז קען מיר אלע די געשיכטע פון חז"ל, ס'האט זיך געענדיגט זייער שרעקליך און זייער טראגיש, און איינע פון די שריט וואס רוים האט געטון בערך אין יענע תקופה איז געווען צו טוישן די נאמען פון יהודה, אזוי ווי מען האט עס דעמאלטס גערופן, צו פאלעסטינע. פאלעסטינע איז געווען א רעפערענץ צו דעם אור-אלטן שונא פון כלל ישראל, די פלשתים, און די ציל דערמיט איז געווען אז אויסצורייסן פון די וועלט, פון די וועלט'ס מאפע, און פונעם אידישן זיכרון, די גאנצע באגריף פון ארץ ישראל, ס'איז נישט ענקער, עטס זענט נישט דא, ס'איז נישט דא אזא זאך בכלל. גוט שבת, ביי. צוריק צו די לעצטע גרויסמאכט וואס האט געהאט דעם שטח אונטער איר בעלות איז געווען די אטאמאנישע אימפעריע טערקיי צוזאמען מיט א ריזיגן שטיק פונעם מיטל מזרח וואס האט אויכעט כולל געווען פאלעסטינע סאו נאך די ערשטע וועלט מלחמה האט מען אנגעהויבן מייסד זיין פרישע לענדער אינעם מיטל מזרח ווי מען קען זיך פארשטעלן איז געווען קאנפליקטן און רייבערייען אויף יעדע פון א, כמעט יעדע אזא לאנד וואס איז געגרינדעט געווארן, אסאך פון די תוצאות פון דעם אופן וויאזוי די, וויאזוי יענע לענדער אין דעם מיטל מזרח זענען דעמאלטס געגרינדעט געווארן פילט מען נאך ביז היינט, אז מען האט עס געגרינדעט מיט כל מיני פאליטישע חשבונות פון אינדרויסן וואס ענגלאנד, פראנקרייך און אנדערע האבן געהאט, און מען האט זיך נישט גענוג גערעכנט מיט מיטן מציאות הדברים אן די גראונד, אז און אזוי ארום האבן זיי צוזאמגעשטעלט קעגנערישע גרופעס, און וואס זענען וואס האבן זיך זיכער נישט פארשטאנען, אין בעסטן פאל, גוט ס'איז אסאך פון די בירגער קריגן, פון די קאנפליקטן, פון די פראבלעמען וואס איז דא אינעם מיטל מזרח, קען מען, קומט, גייט צוריק צו דעמאלט, צו נאך די ערשטע וועלט מלחמה, אבער עכ"פ ווען ס'איז געקומען צו פאלעסטינע, האט זיך ווייטער געמאכט א סכסוך, א געפעכט, ס'איז געווען די אראבער וואס האבן דארטן געוואוינט, און זיי האבן דארטן געוואלט נאך א לאנד, און נאך א לאנד, און נאך א לאנד, צו וויפיל וויפיל לענדער מען וואלט נאך געקענט דארטן ארויס שניידן פון יענעם שטח פאר זיך, און פון די אנדערע זייט איז געווען די ציוניסטישע באוועגונג וואס האט געפאדערט א לאנד פאר זיך. סאו די ערשטע פלענער איז געווען אז פאלאסטינע וועט געגעבן ווערן פאר די ציוניסטישע באוועגונג, איז די אראבישע גרופעס און אינטערעסן האבן נישט מסכים געווען, איז אזוי ארום איז געגרינדעט געווארן דאס לאנד ירדן, ירדן איז געווען א חלק פון פאלעסטינע, ס'איז די מזרח זייט פונעם טייך ירדן, געבליבן איז די שטח אויף די מערב זייט פונעם טייך ירדן, וואס אויף דעם האט מען זיך ווייטער געשלאגן. ציוניסטישע באוועגונג האט דארטן געוואלט גרינדן א לאנד, וואס איז שפעטער צושטאנד געקומען אלס מדינת ישראל, און די אראבער האבן נישט מסכים געווען. איז למעשה איז אינדערצווישן אונטער געקומען די צווייטע וועלט מלחמה, די פארהאנדלונגען בעסער געזאגט די סכסוכים האבן זיך אפגעשטעלט צייטווייליג, און א קורצע צייט נאכדעם וואס די צווייטע וועלט מלחמה האט זיך געענדיגט אין תש"ז, עס איז ניינטין פארטי סעווען, האט די יונייטעד נעישאנס, די יו ען, אן אינטערנאציאנאלע קערפערשאפט וואס איז געגרינדעט געווארן תיכף נאך די צווייטע וועלט מלחמה האט אפגעהאלטן אן אפשטימונג, און דארטן האבן זיי מחליט געווען אז מען גייט צושטיקלען, מען גייט צוטיילן דעם שטח לאנד, די שטיק פון פאלעסטינע וואס איז געבליבן, דהיינו די שטיק פאלעסטינע אויף די מערב זייט פונעם טייך ירדן, זאל צוטיילט ווערן צווישן און פאר די צוויי פאר די צוויי גרופעס, און ס'זאל דארטן געגרינדעט ווערן צוויי לענדער, איינס פאר די ציוניסטישע באוועגונג און די צווייטע פאר אן אראבישע לאנד. איז די ציוניסטישע גרופעס האבן אנגענומען די אפשטימונג פונעם יו ען, אבער די אראבער האבן עס אפגעווארפן. דאס הייסט אז זיי האבן נישט מסכים געווען אז ס'זאל צוטיילט ווערן, זיי האבן נישט מסכים געווען אז ס'זאל בכלל געגרינדעט ווערן א מדינת ישראל, די גאנצע זאך זאל ווערן אן אראבישע לאנד. יעצט אין יענע צייט איז די די שטח איז געווארן פארוואלטעט, געמענעדזשט, דורך גרעיט בריטען. זיי זענען באאויפטראגט געווארן נאך די ערשטע וועלט מלחמה נאך, טאקע נאכדעם וואס די טערקישע אימפעריע איז אויפגעלעזט געווארן, זענען זיי באאויפטראגט געווארן צו זיך אפגעבן מיט דעם שטח און עס מענעזשן ביני לביני. מיט א יאר נאך די אפשטימונג פון די יו-ען, אין תש"ח, נײַנצן פֿאָרטי אַכט, האט גרעיט בריטען פארלאזט דאס פלאץ. זיי זענען דארט געווען, אבער מען האט געזען מען קען נישט צוקומען צו קיין טאלק, די אראבער האבן בשום אופן נישט מסכים געווען אויף די אפשטימונג, אויף די החלטה פון די יונייטעד נעישאנס. איז גרעיט בריטען האט באשלאסן זיי ציען זיך ארויס און זיי לאזן איבער די זאך אזוי ווי ס'איז איז געגאנגען די ציוניסטישע באוועגונג האט תיכף אויף דעם ארויף דערקלערט די גרינדונג פון מדינת ישראל און תיכף דערויף האבן די ארומיגע אראבישע לענדער אריינגערעכנט אויכעט די אראבישע באפעלקערונג וואס האט געוואוינט אין יענעם שטח איבער וואס מ'האט זיך גע'טענה'ט האט אטאקירט די ניי געגרינדעטע מדינת ישראל. איז, עם, דורכאויס יענע שלאכטן, דורכאויס יענע מלחמה, מדינת ישראל באוויזן זיך צו באפעסטיגן אין בערך די שטח וואס איז איר צוגעטיילט געווארן דורך די יו ען, אבער ירדן האט האט אינוואדירט א שטיק פונעם שטח וואס האט געזאלט גיין פאר די אראבער און דארט געגרינדעט ווערן א לאנד. און דאס איז געווען יהודה ושומרון, וואס די ירדן האט דעמאלטס א נאמען געגעבן וועסט בענק, מערב ברעג. פארוואס מערב ברעג? ווייל ביז דעמאלטס בין איך געווען, איך ירדן אלס לאנד נאר אויף די מזרח ברעג, אויף די מזרח זייט פונעם טייך ירדן, יעצט האב איך איינגענומען אויכעט א ריזיגן שטח אויף די מערב זייט פון פונעם טייך ירדן, סאו דאס הייסט יעצט מערב ברעג. איז אין ירושלים אליין איז נאך יענע מלחמה געבליבן צוטיילט, קיין שלום איז נישט געווארן, נאר א פייער אפשטעל. סאו אלעס האט זיך אפגעשטעלט דארטן וואו עס האט זיך געענדיגט. איז אויסגעקומען אז א חלק פון ירושלים איז געווען אקופירט דורך די דורך ירדן, און דאס איז געווען די מזרח זייט פון ירושלים, דארטן וואו אלט-שטאט געפינט זיך, און די מערב זייט פון ירושלים איז געווען אונטער די קאנטראל פון מדינת ישראל. איז אזוי ירושלים געבליבן צוטיילט. פון תש"ח ביז תשכ"ז, און די זעלבע זאך די שטחים וואס איז געווען שנוי במחלוקת וואס מען זאל טון דערמיט, איז געווארן אקופירט דורך אויכעט א דרויסנדיגע מאכט, ירדן. אזוי האט עס זיך אנגעהאלטן ביז תשכ"ז, דעמאלטס האט אויסגעבראכן א פרישע מלחמה, די זעקס טאגיגע קריג, צווישן מדינת ישראל און א רייע אראבישע שכנים. אין יענע קריג האט מדינת ישראל געזיגט, האט באוויזן אויכעט ארויסצוטרייבן ירדן פון די שטחים פון די מזרח חלק, די האלב ירושלים וואס איז געווען אקופירט דורך ירדן, ווי אויך דורך די שטחים וואס ירדן האט געהאט איינגענומען אין די דורכאויס די דורכאויס די די מלחמה אין תש"ח. ס'זענען געווען נאך שטחים וואס מדינת ישראל האט דעמאלטס איינגענומען, פון סיריע, פון עגיפטן, און דאס איז א זאך פאר זיך. אונז קאנצעטרירן מיר זיך יעצט אויף די מערב ברעג, די וועסט בענק, יהודה ושומרון, די שטח וואס איז קיינמאל נישט געווארן אנטשידן פאר די, סיי אז עס איז א מדינה, ס' איז קיינמאל נישט געווארן מוחלט וואס עס זאל זיין מיט דעם, ווי געזאגט די אראבער האבן קיינמאל נישט מקבל געווען די די די אפשטימונג פון די יו ען, און אקופירט איז עס געווארן דורך א דרויסנדיגע מאכט, א פרעמדע לאנד, ירדן, וואס איז נישט געווען קיין שותף צום טיש, קיין שותף צו די סכסוך. ווייל די שאלה איז געווען צו ס'זאל געגרינדעט צו ס'זאל דארט געגרינדעט ווערן א פרישע אראבישע לאנד. קיצור די מציאות איז אבער געווען אז ס'איז געווען אקופירט דורך ירדן און יעצט איז געווארן אקופירט דורך מדינת ישראל. יעצט פון יעצט און ווייטער איז אזוי, מדינת ישראל האט קיינמאל נישט אנעקסירט דעם שטח, אלס א חלק פון מדינת ישראל, קיינמאל נישט דערקלערט אז דער שטח איז א חלק פון דער לאנד. נאר ס'איז געווארן אקופירט אין א מלחמה, איז עס געבליבן אונטער מיליטערישן קאנטראל, דאס הייסט אז די געווענליכע געזעץ, די ציווילע געזעץ פון מדינת ישראל, אפיציעל איז דארט נישט שולט, נאר א צווייטע סארט, א צווייטע סארט שליטה איז דארטן דא, א מיליטערישע שליטה, איבער א שטח וואס איז אקופירט אבער נישט געווארן א חלק פון זיך. איז וואס טוט מען יעצט מיט אזא שטח? איז די אראבערס פארלאנגען עס פאר זיך, מדינת ישראל טענה'ט אז דאס איז א שטח וואס איז געווען שנוי במחלוקת א גאנצן צייט און מען האט קיינמאל נישט באקומען מען האט קיינמאל נישט מצליח געווען צו אנקומען צו א צו א טאלק, צו א עמק השווה, מען דארף מען דארף זיצן און רעדן וועגן דעם. און אין דעם מצב שטייט עס שוין זייט תשכ"ז, תשכ"ז ביז היינט שטייט עס אזוי, די אראבערס פארלאנגען עס, זיי ווילן דארטן גרינדן א לאנד, וואס זיי וועלן א נאמען געבן פאלעסטינע, נישט נאר דאס, זיי ווילן אויך א חלק פון ירושלים און נאך שטחים, און מדינת ישראל זאגט אז מען איז אפן צו פארהאנדלונגען, אבער מען דארף זיצן, מען דארף מען דארף פארהאנדלען, מען דארף קומען צו עפעס א מסקנא וואס זאל שטימען פאר ביידע, סאו די סכסוך עכ"פ מצד מדינת ישראל איז אויף צוויי פראָנטן, מ'קען זאָגן אַז ס'איז דאָ צוויי עיקר אינטערעסן פאַרוואָס מדינת ישראל געט עס, וויל עס נישט גערן אַוועקגעבן, און אויב יאָ וועט עס זיין זיכער נישט די גאַנצע וואָס די אַראַבער פאַרלאַנגען, און מסתמא לכתחילה ווילן זיי, עכ"פ אַ גרויסער חלק דערפון ווילן זיי קיינמאָל נישט צוריקגעבן. איינס איז סעקיוריטי. זיכערקייט, און די צווייטע איז אידעלאגיע. לאמיר פאוקעסן אויף די זיכערקייט אויף די סעקיוריטי חלק, אז אן די שטחים איז מדינת ישראל זייער זייער שמאל. זייער זייער שמאל מיינט אויכעט זייער זייער אומבאשיצט. די שטחים באשטייען פון הויכע בערג, און מ'קען פון דארטן צוקומען מיט מיסילס און מיט געווער ממש צו יעדע נקודה אין מדינת ישראל. איז אין מדינת ישראל ווייזט מען אויף א דוגמא אויף א פרעצעדענט פון עזה. עזה איז אויכעט אקופירט געווארן דורך מדינת ישראל אין די זעקס טאגיגע מלחמה, יענץ איז געווארן פארכאפט פון עגיפטן, עגיפטן האט געהאט אינוואדירט עזה דורכאויס די מלחמה אין תש"ח, און אין די זעקס טאגיגע מלחמה האט עס מדינת ישראל אוועקגענומען פון עגיפטן, אבער למעשה שפעטער ווען ס'איז געקומען צו פארהאנדלונגען מיט די אראבער האט מדינת ישראל ארויסגעריסן פון דארטן אלע אידישע ישובים און אוועקגעגעבן דעם שטח פאר די פאלעסטינער אראבער, און וואס איז געשען איז די היינטיגע מציאות אז כאמאס האט זיך משתלט געווען דערויף, ס'פליען פון דארטן מיסילס, כסדר יעדע שטיק צייט פליען מיסילס פון עזה צו די אלע ארומיגע שטעט פון דרום פון לאנד און אפילו טיפער אריין אינעם לאנד, יעצט אויב זאל די זעלבע זאך זיך איבערשפילן אין די שטחים מיינט עס אז מדינת ישראל איז אויסגעשטעלט צו א מורא'דיגע ממשות'דיגע עקזיסטענציאנאלע סכנה, א סכנה קעגן ממש די קיום, יעדע הויז, יעדע הויז פונעם גאנצן לאנד עט זיין אפן און פריי צו אראבישע אטאקעס. איז דורכאויס די בערך פופציג יאר וואס זענען זיך פארלאפן זייט דעמאלטס, האבן ביידע צדדים פרובירט אוועקשטעלן א מציאות, זיי ביידע האבן אנגעהויבן דארטן זיך אריינציען, אידישע מדינת ישראל בירגער האבן זיך אנגעהויבן אריינציען דארטן, בויען שטעט, און די אראבער האבן מצדם אויכעט פרובירט צו. אויפבויען זיך אנטוויקלען אזויווי אוועקשטעלן א ווי מ'זאגט פעקטס אן די גראונד כ'בין דא כ'בין דא און פערטיג. דורכאויס די לעצטע פופציג יאר האט די מדינת ישראל רעגירונג די רעגירונגען איינע נאכן אנדערן האבן דארטן האבן געגעבן אפראוועלס און אויפגעבויט שטעט און שטעטלעך. אזוי ס'ווערט געשאצט אז מדינת ישראל האט דארטן אויפגעבויט הונדערט און דרײַסיק צו הונדערט און פֿערציק אזעלעכע ישובים וואס איז באזעצט מיט בערך א האלב מיליאן אידן בערך פֿינף הונדערט טויזנט אידן. די שטחים אגב זענען נישט געבויט, ס'איז נישט געווען דווקא קיין רעכטע אדזשענדע, די גרויסע שטעט אין גאנץ אנפאנג זענען געבויט געווארן דווקא דורך לינקע רעגירונגען, און ווייל די סיבה די זאך וואס האט זיי געטריבן איז נישט געווען אידעלאגיע ווי געזאגט נאר זיכערהייט, סעקיוריטי, שפעטער איז עס געווארן א רעכטע לינקע אישו. די בויען די שטופן, ווי מ'זאגט די התנחלויות ווי אזוי ס'ווערט גערופן, האט זיך אפגעשטעלט אין תשנ"ג, ניינטין נייענטי טרי, דעמאלטס האט מדינת ישראל זיך אוועקגעזעצט פאר א פרישע איינע פון מערערע אזעלכע פארהאנדלונגס פלענער מיט די פאלעסטינער אראבער, און מ'איז געקומען צו די אזוי גערופענע אסלא אפמאכן, די אסלא אגרימענטס. און איינע פון די זאכן וואס מדינת ישראל האט מסכים געווען צו טון איז אויפצוהערן בויען נייע ישובים אין די שטחים, פארוואס? דאס איז געווען א דזשעסטשער פאר די אראבערס אז מען גייט נישט ווייטער אנטוויקלען דאס פלאץ, אז טאמער זיי וועלן קעגן קומען מיט די תנאים וואס זיי האבן זיך אונטערגענומען דעמאלטס וועט מען קענען עווענטשעלי אויפבויען א פאלעסטינע, גרינדן דארטן א נייע לאנד, אראבישע לאנד וואס וועט הייסן פאלעסטינע. איז די מדינת ישראל רעגירונג פון דארטן און ווייטער האט אויפגעהערט בערך צו אינגאנצן איינגעפרוירן צו נאר האלבוועגס דאס אויפבויען פרישע שטעט פרישע ישובים אין די שטחים אין יהודה ושומרון. די עכטע אויסנאמען זענען געווען ווען מען האט געדארפט לאמיר זאגן באשטעטיגן דירות פאר עקזיסטירנדע ישובים וואס דארפן זיך אויסברייטן אבער אפילו דאס איז אנגעקומען מיט גרינע גאל. קיצור די אפיציעלע פאליסי פון די מדינת ישראל איז געווען. אז מען בויט נישט מער אין די שטחים. רעכטע אקטיוויסטן, רעליגיעזע נאציאנאליסטן האבן אבער ממשיך געווען צו בויען. זיי האבן נישט געוואלט מקבל זיין אזא זאך ווי מען שטעלט אפ, אין זייער, פון זייער פערספעקטיוו און אין זייערע אויגן, דארף די שטח זיין א חלק פון מדינת ישראל, און קיצור כל מיני חשבונות און כל מיני זאכן וואס זיי זאגן זאגט צווישן זיי און אזעלכע וואס קומען אינעם נאמען פון סעקיוריטי, פון זיכערהייט, אונטערשטע שורה אז ס'זענען געבליבן אקטיוויסטן וואס האבן ממשיך געווען דארטן צו בויען. אבער אומלעגאל. אומלעגאל דאס מאל מיינט נישט נאר פון די פערספעקטיוו פון די לאמיר זאגן די יונייטעד נעישאנס אדער יוראפ, אנדערע אין די מערב וועלט, נאר אומלעגאל אפילו פונעם פערספעקטיוו פון די מדינת ישראל רעגירונג. וואס הייסט אומלעגאל? אז ס'איז זיי זענען געבויט געווארן אן קיין פערמיטס, די גאווערמענט קיינער האט עס קיינמאל נישט באשטעטיגט, און ס'איז אויך נישט אזא צוטשעפעניש צו א עקזיסטירנדע ישוב. ס'איז דא אזאנס אויך, אזוי ווי מ'האט ארויסגעבויט אביסל ארויסצו, ס'איז דא א ישוב, אביסל ארויסצו האט מען אנגעהויבן גרינדן א נייע קינדל, מ'האט אוועקגעשטעלט קאראוואנען צו דירות צו הייזער, דאס איז אזוי ווי מ'האט זיך אריינגעזעצט אינמיטן פון אין די מידל אוו נאוועיר, ס'איז נישט דא גארנישט, פוסטע שטחים, און מ'האט אוועקגעשטעלט א נייע ישוב. און רוב רובם פון זיי, פארשטייט זיך על כל פנים די וואס זענען אומלעגאל פון די פון די פערספעקטיוו פון די מדינת ישראל רעגירונג, זענען אזעלכע וואס זענען געבויט געווארן אין די לעצטע בערך דרייסיג יאר, פון די תש"נ יארן און ווייטער איז די מדינת ישראל רעגירונג האט געהאט ס'ווענדט ס'האט זיך אויך געוואנדן ווער ס'איז געווען ביים שפיץ ווער ס'איז געשטאנען ביי די ממשלה אבער די די באציאונגען אלגעמיין פון די מדינת ישראל רעגירונג צו די איליגעל אוטפאוסטס איז געווען זייער זייער געמישט און ממש סתירה'דיג. פון איין זייט האבן זיי געהאלטן אין איין קומען און צעווארפן די ישובים, מען רעדט על כל פנים ווען עס איז נאך געווען אין די פריע פאזעס פון געגרינדעט ווערן, פון געבויט ווערן, און פון די אנדערע זייט האבן זיי אפטמאל צוגעשטעלט זיכערקייט, סעקיוריטי, און פארשידענע סערוויסעס. קיצור, די פאליסי פון די מדינת ישראל רעגירונג, די אפיציעלע פאליסי איז געווען אז עס איז אומלעגאל און ס'טאר נישט זיין, אבער בפועל האבן זיי זייער א געמישטע קשר, זייער א מאדנע סתירה'דיגע צוגאנג דערצו, מען צעווארפט, און כל זמן ס'איז דארטן קען זיין אז זאלן צושטעלן סעקיוריטי, מיליטער, א וואך. ס'איז געווען די מצב פון ארום הונדערט ישובים, און אין דעם איז אינקלודעד אויך אזעלכע ממש קליינע, ממש עכטע אוטפאוסטס, ניטאמאל א דערפל. אפאר מענטשן האבן גענומען קאראוואנען, אויפגעבויט אזעלכע פראוויזארישע סטראקטשערס און זיך דארטן אריינגעצויגן, אבער ס'זענען דא כמעט געהעריגע שטעט וואס באשטיין פון אפאר הונדערט נפשות, כמעט געהעריג אוועקגעשטעלט, אבער זיי הייסן אויך איליגעל אוטפאוסטס ווייל ווי געזאגט זיי זענען געבויט געווארן אן באקומען קיין באשטעטיגונג פון די מדינת ישראל רעגירונג. סאו זענען דא די גרויסע אוועקגעשטעלטע אדער אפילו קלענערע שטעט וואס זענען געבויט געווארן מיט די באשטעטיגונג, מיט די הסכמה, פון די מדינת ישראל רעגירונג, אין דעם זענען אריינגערעכנט ממש גרויסע שטעט וואס צוויי גרויסע פון די גרעסטע שטעט אין די שטחים זענען צוויי דערפון זענען חרדיש, איינס איז מודיעין עילית, אין צענטער פון לאנד צווישן ירושלים און תל אביב, ס'האט אַכציק טויזנט נפשות, און די צווייטע איז די באקאנטע שטאט ביתר, ממש לעבן א צען א פופצן מינוט בערך פון ירושלים, וואס איז אויך אין די שטחים, און ס'איז אויך פון די גרעסטע שטעט וואס ס'איז דא, ס'וואוינט דארטן בערך א זעכציק טויזנט נפשות. די גרויסע שטעט, ס'איז אזוי ווי מ'זאגט א אומאפגעשמועסטע הסכם, קיינער האלט נישט אנדערש, אז די גרויסע שטעט וואס זענען עסטעבלישט און זענען נאנטער צו די גרעניצן פון מדינת ישראל וואס מען רופט עריע סי, דאס וועט לכאורה בלייבן וואס די הסכם זאל נאר נישט זיין אויב ס'וועט אמאל געשען, איז ס'נישט דא מסתמא קיינער וואס האלט באמת, ס'איז דא עקסטרעם לינקע אקטיוויסטן וואס שרייען אזוי אבער יעדער פארשטייט מסתמא אלס א פשוטע זאך און כמעט יעדער זאגט עס אפילו הויעך אז די גרויסע אוועקגעשטעלטע שטעט גייען נישט חרוב גיין, מען גייט עס נישט אויסרייסן און מען גייט עס נישט מען וועט מוזן קומען צו א געוויסן הסכם וואס מען טוט לכבוד דעם, אויב אזא הסכם וועט אמאל געשען. יעצט די שאלה איז נאר וואס טוט מען מיט די קלענערע בפרט די אומלעגאלע אוטפאוסטס, די שטעטלעך וואס זענען געבויט געווארן אן קיין פערמיטס. איז די מער די רעכטע עלעמענטן, די מער רעכטע קרייזן האבן אלץ געוואלט אז די רעגירונג זאל עס לעגאליזירן, מ'זאגט רעטראספעקטיוו, אויף צוריק, לעגאליזירן אויף צוריק. אז ער געט יעצט א הסכמה, רשות, אז די זאך האט געמעגט געבויט ווערן, מילא ווערט עס ליגעל. און די לינקע עלעמענטן, די לינקע קרייזן טענה'ן אז מען דארף דאס חרוב מאכן, ס'איז געבויט געווארן אומלעגאל, און זיי האלטן דאך בעצם אז מען טאר בכלל נישט בויען קיין שום, די מדינת ישראל רעגירונג טאר נישט געבן קיין עפראוועלס, טאר נישט געבן קיין רעכט דארטן צו בויען בכלל, איז דאך א פשיטא אז עפעס וואס איז געבויט געווארן אן רשות, אן קיין פערמיטס, דען בלייבסטו אן קיין תירוץ פארוואס עס נישט צו צואווארפן. די אמת איז אז ביז יעצט פלעגט מדינת ישראל טאקע אין גרויסן צואווארפן אזעלכע ישובים, נישט אלע קען מען אפילו אנרופן געהעריג מיטן טיטל ישוב, ווי געזאגט אז אין געוויסע פאלן רעדט מען פון מען האט צוזאמגעקלאפט העלצער און ברעטער און אפאר מענטשן האבן זיך דארטן אריינגעצויגן, אבער די מדינת ישראל רעגירונג פלעגט עס זייער אפט צואווארפן, איז יעצט, די יעצטיגע אנאונסמענט איז געווען אז די רעגירונג וועט נעמען נײַן אזעלכע איליגעל אוטפאוסט וואס זענען שוין מער אוועקגעשטעלט און זיי יא לעגאליזירן. די אנדערע חלק, הגם ביידע זענען אייניג פארדאמט געווארן דורך יוראפ און דורך א גרויס חלק פון די מערב וועלט, אבער די אנדערע חלק, די פערמיטס פאר פרישע צען טויזנט דירות, דאס איז א אנדערע לעוועל, ס'איז א אנדערע קאטעגאריע, אין די סענס אז מ'רעדט פון געבן פערמיטס פאר עקזיסטירנדע שטעט, וואס זענען לעגאל געבויט געווארן, לעגאל הייסט פון די מדינת ישראל רעגירונג'ס פערספעקטיוו, אבער מען רעדט פון גרעסערע אוועקגעשטעלטע שטעט, וואס ווי געזאגט ווען מען נעמט אוועק די נויז, די פעיפער, די פאליטישע סטעיטמענטס וואס יעדער מאכט לויט זיינע חשבונות, איז כמעט א דבר ברור ביי יעדעם, כ'מיין מען הערט עס ווען מען רעדט שטילערהייט אפילו מיט לינקע, מיט אראבער, כמעט יעדער פארשטייט אז די זאכן גייען דארטן בלייבן, די שטעט גייען נישט. גיי נישט, גיי נישט, קיינער גייט זיי נישט חרוב מאכן. למעשה די גאנצע נושא מיט די, מיט די שטחים און מיט די שטעט וואס ווערן דארטן געבויט, נישט קיין חילוק צו עס איז לעגאל אדער נישט לעגאל פון די מדינת ישראל פערספעקטיוו, איז מורא'דיג א מאדנע מצב, ווייל די מענטשן וואס וואוינען דארטן זענען ווי מען זאגט אין לימבאו, אין א וועג זענען זיי מדינת ישראל בירגער, מען רעדט פון די אידישע איינוואוינער, די אראבישע איינוואוינער זענען אונטער די אונטער די בעלות אונטער די קאנטראל פון די פאלעסטינער אויטאריטעט וואס זיי פארפיגן אויף די אנדערע חלקים פון די שטחים נישט עריע סי וואס איז אונטער מדינת ישראל קאנטראל אינגאנצן אבער אפילו די חלקים וואס זענען אונטער מדינת ישראל קאנטראל זענען נישט קיין חלק פון די מדינת ישראל לאנד. אלס א לאנד אפיציעל, דאס מיינט אז דאס געזעץ איז דארט נישט עכט חל, ס'דא א אנדערע סעט פון געזעצן, מיליטערי לאו, אבער פון די אנדערע זייט זענען זיי מדינת ישראל בירגער, און די רעגירונג, ווי מ'זאגט עס, רוקט אריין דארט אין דאס געזעץ, למשל אזא זאך ווי געבן א פערמיט, געבן א פערמיט צו בויען א שטאט אדער אפילו א הויז, וואס דאס קומט פון די רעגירונג אין מדינת ישראל פראפער וויאזוי מען רופט עס, אבער וועמענס געזעץ איז דאך אפיציעל נישט חל אויף יענעם שטח, איז די די זאך איז אין לימבא און ס'איז א מאדנע אומגעלומפערטע מצב. קיינער אויף די וועלט ווייסט נישט וויאזוי מען קען דאס שליכטן, כ'מיין די גרעסטע חכמים זענען שוין געזיצן אויף דעם, מען האט שוין מען האט שוין געבראכן קאפ אויף דעם, און קיינער האט נישט באוויזן אויפצוקומען מיט עפעס א אופן וויאזוי מען זאל דאס קענען שליכטן, ס'הייסט שליכטן אזא מין מציאות וואס פון אראבער וואס על כל פנים זאגן זאגן זיי, זיי ווילן נאר דאס, זיי ווילן נאר די שטחים און דארטן ווילן די שטחים, ווילן א חלק פון ירושלים, און דארטן עסטעבלישן א פאלעסטינע, קעגן מדינת ישראל וואס קען זיך בשום אופן נישט, פון איר פערספעקטיוו, קען זיך בשום אופן נישט זען מיט אזא מצב פון אוועקשטעלן א לאנד וואס באשטייט פון מיליאנען מענטשן וואס זענען פיינטליך געשטימט צו איר, א גרויס חלק פון זיי וואס זענען גרייט דורכצופירן מעשי רציחה. און האבן אזא לאנד ביי די גרע לענגאויס די גרענעץ אזוי ווי אין בויך פון מדינת ישראל און אויב בקיצור אז אויב זאל אזא לאנד זיך זיך אויסשטעלן אפילו נאר האלב אזוי שרעקליך ווי עזה אונטער כאמאס האט זיך אויסגעשטעלט איז מדינת ישראל ממש אין א געפאר פון א סכנת קיום. קיינער ווייסט נישט וויאזוי מען קען זיך עצה געבן מיט אזא סארט מציאות וואס מען קען טון דערוועגן. דאס איז די מצב, מ'זאגט דאס זענען די פעקטס אן די גראונד, דאס איז די מציאות וויאזוי ס'איז באשר הוא שם יעצט. ברכה און הצלחה.